א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמות. די וואך האט מען אנגעהויבן צו ליינען שמות, שמות איז די זעקס סדרות וואס איז שמות וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. ביי אן עיבור יאר אזוי ווי די יאר איז אן עיבור יאר קומט צו תרומה און תצווה אויכעט, ס'הייסט שובבים ת"ת. יעצט פון ווי נעמט זיך דאס ווארט שובבים? דאס נעמט זיך ווייל די נביא זאגט שובו בנים שובבים. איז האט דער אר"י הקדוש אונז מגלה געווען אז דאס זענען די סדרות פון וואס מען דארף תשובה טון. אויף וואס דארף מען תשובה טון? וועל איך ענק פארזאגן א שטיקל כתבי אר"י. ס'איז שער הכוונות, ענין פסח ויציאת מצרים, דרוש א' שער הפסוקים, אין פרשת שמות. ס'איז צוויי עקסטערע ספרים, שער הפסוקים איז עקסטער און שער הכוונות איז עקסטער. יעצט זאגט ער אזוי, ודע און דו זאלסט וויסן, כי ישראל שהיו באותו הדור, די אידן וואס זענען געווען אין דעם דור של שעבוד מצרים, פון שעבוד מצרים, היו געווען אלו נשמות שנברא האדם הראשון מאותו הזמן שישב בתענית ופרש מאשתו, אדם הראשון האט זיך פורש געווען הונדערט און דרייסיג יאר פון זיין פרוי, און דעמאלטס האט ער געטון, ס'איז ער איז צוגעקומען צו געוויסע זרע לבטלות, נישט מיט די הענט אבער עס איז צוגעקומען קרי מיט אנדערע זאכן, און דאס איז געווען די מורא'דיגע פראבלעם פון די טיפות וואס מען האט זיך געמוזט מעלה זיין צו די קדושה. פארוואס עס איז געווען אזא גרויסע פראבלעם גיי איך זאגן אן אייגן ווארט און כ'האף אז ס'איז אמת און טאמער נישט זאל מיר דער אייבערשטער מוחל זיין. די סדר איז אז ווען א מענטש וויל תשובה טון, וויל ער תשובה טוהן דורך יענעם, מיט אנדערע ווערטער, קודם דעגרעידט ער זיין ווייב און ער שטעלט זי אין ווינקל און ער לאזט נישט אז זאל קומען צום ווארט און ער גייט מונע זיין זיך פון תשמיש, ער וויל זיך ווי מ'זאגט מסגף זיין, די פרוי איז דיר גארנישט שולדיג, בסך הכל איז זי דיין פארטנער אין לייף און ממילא האסטו זי נישט וואס צו שלאגן און פאנישן, דו ווילסט באמת תשובה טוהן, גיי דארט וואו ס'איז דא א שטיינערנע וואנט,

דעיס עס קען זיין געווען די זאך ווייל דער אדם הראשון האט דאך געווען כפוי טובה, דער אייבישטער זאגט אים זאג מיר האסט געזינדיגט? זאגט ער יא, אבער ויאמר האדם האישה אשר נתת עמדי, די פרוי וואס דו האסט געגעבן פאר מיר, היא נתנה לי, זי האט מיר געגעבן צו עסן מן העץ פונעם בוים, ואוכל, און איך האב געגעסן. בקיצור, די גמרא זאגט אין מסכת עירובין דף י"ח עמוד ב', אז אדם הראשון כיוון שראה שנקנסה מיתה על ידו, וויבאלד ער האט געזען אז דער אייבערשטער האט געמאכט א קנס דורך אים אז עס וועט אראפקומען מיתה אויף די וועלט, ישב בתענית מאה שלושים שנה, איז ער געזעסן הונדערט און דרייסיג יאר אין תענית, און ער האט עס גראד אויסגענומען אויף האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. פרש מאשתו מאה שלושים שנה. דאס זאגט די גמרא אין מסכת עירובין דף י"ח עמוד ב'. לייגט צו יעצט דער אר"י הקדוש אז אין די צייט האט ער געבוירן רוחין, שדין, און לילין, לאונסו, די לילין דאס איז פון די טיפי זרע קומט דאס ארויס, און די רוחין און שדין קומען ארויס פון אנדערע זאכן, על כל פנים, די נשמות האבן געדארפט צוריקקומען אויף די וועלט אז זאלן האבן א תיקון, האט זיי דער אייבערשטער צוריקגעברענגט אויף די וועלט, און זיי זענען געווען דער דור המבול, יעצט שטאטס זיי זאלן מתקן זיין דעם חטא פון אדם הראשון האבן זיי נאך מער מקלקל געווען, זיי האבן ווייטער משחית זרעם געווען, פארוואס? ווייל אזוי ווי דער שורש זייערע איז דאך געווען וועגן דעם חטא פון זרע לבטלה, איז. פונקט אזוי האבן זיי געהאט אין זייער שורש אז זאלן עס ווייטער טון. יעצט אין פסוק שטייט וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ. וואס עפעס האדם? האדם דאס איז דער באקאנטער אדם. ווער איז דער באקאנטער אדם? און נאכדעם איז דא נאך א פסוק אמחה את האדם אשר בראתי. נו, אדם הראשון האט דאך שוין דעמאלטס נישט געלעבט. וואס איז דער האדם? נאר די ווארט איז אז האדם איז דער באוויסטער אדם, אדם הראשון. דאס איז מיט די ה' הידיעה וואס דער אייבישטער אליין האט אים באשאפן, און דער האדם פון דעם דור הפלגה פון נח'ס צייט, דאס איז דער זעלבער האדם, דאס מיינט אז זיי האבן געדארפט מתקן זיין דעם חטא פון אדם הראשון, זיי האבן עס נישט מתקן געווען. בקיצור, דער אייבישטער האט געזען אז דער דור המבול האט נישט מתקן געווען, פארקערט זיי האבן נאך געזינדיגט מער אויך, האט דער אייבישטער געזאגט זיי מוזן נאכאמאל אראפקומען מיט'ן דור הפלגה. און וואס איז געווען דער חטא פון דור הפלגה? ס'שטייט וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, וואס איז דער האדם? דער באקאנטער אדם, ס'איז דער זעלבער תיקון וואס מ'האט געדארפט פאר האדם פונעם חטא פון אדם, אבער שטאטס זיי זאלן עס מתקן זיין האבן זיי גארנישט מתקן געווען. איז דאס איז דער ואת המגדל אשר בנו בני האדם, דאס איז דער האדם מיט א ה' הידיעה, און דאס מיינט מען אז דאס קומט נאך אלץ פונעם חטא פון אדם הראשון, נאכדעם האט זיי דער אייבערשטער נאכאמאל געמאכט זאלן מגולגל ווערן אין סדום, און דארט האבן זיי אויכעט געזינדיגט מיט זנות, און דעמאלטס האט זיי דער אייבערשטער אויכעט אפגעמעקט פון די וועלט. נאכדעם זענען זיי נאכאמאל נתגלגל געווארן אינעם דור פון שעבוד מצרים, כדי מען זאל מתקן זיין דעם חטא.
מיט דעם עסטו פארשטיין פארוואס די אידן האבן געמוזט אזוי שווער ארבעטן. זאגט דער אר"י הקדוש אזוי, קעגן דעם וואס זיי האבן געזינדיגט מיטן דור המבול וואס זיי האבן משחית געווען זייער זרע, איז געווארן נגזר אויף זיי כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אז מען האט זייערע קינדער אריינגעווארפן און דערטראנקען אין וואסער. דיך האט נישט געבאדערט. אז דו זאלסט נעמען די זרע און עס משחית זיין ארצה, האט דער אייבערשטער באצאלט מידה כנגד מידה, אז ער האט גענומען כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, וועלכע איך האב שוין אסאך מאל מסביר געווען, די טיפה זרע איז א געהעריג לעבעדיג קינד, נאר דיר דאכט זיך אז ווייל דו זעסט נישט ווי עס לעבט, דאכט זיך דיר אז דאס קען מען משחית זיין ארצה, דאס איז אזוי ווי דו הרג'סט דיינע אייגענע קינדער. און וועגן דעם איז דער זרע לבטלה אזא גרויסער חטא, ווייל דו נעמסט א לעבעדיג קינד און דו הרג'סט עס. אמאל האט מען געמיינט ס'איז א דזשאוק דאס, היינט קען מען עס מיט א פארגרעסערונג גלאז זען ווי זיי שווימען ארום אין א טיפה זרע מיליאנען פישעלעך און פון איינעם ווערט די קינד. און נאך א זאך, היינט מיט די אלע סאפיסטיקעיטעד מאשינערי, דארף מען שוין נישט אז א פרוי זאל געבן בירט, מען זאל אריין לייגן די זרע אין די פרוי און ס'זאל געבוירן ווערן, די זרע איז אזוי פאוערפול אז זיי קענען עס לייגן אין געוויסע מאשינען אזוי ווי אינקיובעיטערס און ס'קען אויכעט האבן א קינד. ס'איז אנבעליוועבל וויאזוי די הייליגע תורה האט אלעס משיג געווען און ווען די גמרא זאגט אז ס'איז שופכי דמים דו הרג'סט א קינד, איטס א ריעל סטארי, מען רעדט נישט פון קיין דזשאוק, עניוועי איז ווייל זיי האבן משחית געווען זייער זרע אין דור המבול, האט דער אייבישטער געזאגט מידה כנגד מידה כל הבן היאורה הילוד תשליכוהו, און נאכדעם איז געווען די דור הפלגה. וואס האט די דור הפלגה געזאגט? הבה נלבנה לבנים, לאמיר מאכן ציגל, און וועלן מיר בויען א טורעם ביזן הימל, און וועלן מיר גיין מלחמה האלטן מיטן אייבערשטן, איז ממילא האט דער אייבערשטער געזאגט מידה כנגד מידה, וימררו את חייהם מיט וואס? בחומר ובלבנים. יעצט, ס'איז געווען אסאך נשמות וואס האבן יא געהאט א תיקון, נישט יעדער האט געזינדיגט. זאגט דער אר"י הקדוש, זיי, די וואס האבן זיך אויסגעארבעט ביים דור המבול און זיי האבן נישט געזינדיגט, אדער קען זיין זיי האבן תשובה געטון ווען זיי האבן געזען אז ס'קומט דאס וואסער, און די זעלבע ביים דור הפלגה, עס איז געווען אזעלכע נשמות וואס האבן תשובה געטון, נאר די עולם איז דאך נידון בתר רוב, סאו דער רוב האט נישט תשובה געטון, איז געווען געוויסע נשמות וואס האבן יא תשובה געטון און געוויסע וואס נישט, די נשמות וואס האבן תשובה געטון זענען נתגלגל געווארן אין די בני ישראל פון דעם דור פון מצרים, די נשמות וואס האבן נישט תשובה געטון זענען נתגלגל געווארן אין די בני המצרים, זיי זענען געווען די מצרים. יעצט געמאלעט. און יוסף הצדיק האט געמאלעט די מצריים, און זיי האבן זיך מגייר געווען דורך דעם וואס זיי האבן געדארפט האבן צו עסן. יעצט יוסף האט זיי געמאלעט, און יעקב אבינו האט זיי מגייר געווען, ער האט זיי אריין געברענגט תחת כנפי השכינה. אזוי שטייט אין מדרש רבה אין בראשית פרק ד'. יעצט די מצריים האבן זיך נישט אויסגעמישט מיט די אנדערע מצריים, ווייל זיי זענען געווען געמאלעט, און זיי האבן מקבל געווען אויף זיך גיירות. אז זיי האבן נאר געוואוינט אין זייערע עקסטערע שטעט און זיי האבן זיך געפירט אזוי ווי אידן, אידישע קינדער. דאס שטייט אין פסוק ואת העם העביר אותם לערים. ס'איז געווען געוויסע מצריים וואס יוסף הצדיק האט זיי געשיקט אין געוויסע שטעט צו וואוינען. יעצט, זיי זענען געווען די גרים וואס זיי האבן מקיים געווען מצוות מילה און זיי האבן געוואלט פירן זיך ערליך, און מען האט זיי געגעבן עקסטערע שטעט וואו זיי זאלן וואוינען, און זיי זענען געווען אפגעזונדערט פון די מצריים, און זיי האבן זיך נישט אויסגעמישט. יעצט אין זוהר הקדוש שטייט, ס'שטייט הנה עם בני ישראל רב ועצום ממני, און נאכדעם שטייט ויקוצו מפני בני ישראל, וואס איז עם בני ישראל און וואס איז. בני ישראל, ווען הייסט מען א עם און ווען הייסט מען בני, זאגט דער זוהר הקדוש קעגן די גרים וואס האבן זיך מגייר געווען אין מצרים האט פרעה געזאגט הנה עם בני ישראל רב ועצום ממני, ווייל די ערב רב וואס זענען ארויסגעגאנגען מיט די אידן זענען געווען כפלי כפליים וויפיל די אידן אויב ס'איז ארויסגעגאנגען זעקס הונדערט טויזנט איז געווען כפל אזויפיל איז א מיליאן צוויי הונדערט טויזנט און נאכאמאל כפליים איז נאך צוויי מיליאן מיט פיר הונדערט טויזענט. אזוי שטייט אין מכילתא אין פרשת בא. זיי ווערן אנגערופן עם בני ישראל, אבער זיי זענען נישט בני ישראל אליין. ס'איז א חילוק צו ס'איז עם בני ישראל צו ס'איז בני ישראל. די עם בני ישראל איז געווען די ערב רב וואס האבן זיך מגייר געווען. און זיי זענען געווען שטארק, און זיי זענען געווען מצריים ארידזשענלי, און פאר די האט פרעה פשוט מורא געהאט, מה שאין כן די אידישע קינדער די בני ישראל זענען נישט געווען אזוי סאך, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק ושלישים על כולו אז זענען געווען א דריטל פון מצרים, אזוי זאגט דער רבינו בחיי אויפן פסוק וחמושים, קאפיטל יג פסוק יח. יעצט קעגן די בני ישראל האט פרעה נישט אזוי שטארק מורא געהאט ווייל זיי זענען נאר געווען א דריטל, אבער פאר וועם האט ער באמת מורא געהאט? פאר די עם בני ישראל, די וואס האבן זיך מגייר געווען די ערב רב, פאר די האט ער מורא געהאט. יעצט קען מען זאגן אז וועגן דעם איז ויקוצו מפני בני ישראל, ווייל ער האט געשריגן צו די חברה, צו די מצריים, עטס זענט דאך אונזערע ברידער, וואס לויפט עטס אוועק פון אונז, וואס גייט עטס דזשוינען כלל ישראל? און ווען ער האט געזאגט הבה נתחכמה לו, דאס איז געווען פארן עם ישראל, אזוי ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש, יעצט זייערע נשמות זענען אבער אויך געווען וואס זיי האבן געוואלט תשובה טון ביים דור המבול און דור הפלגה, נאר מען האט דאך אויסגעהארגעט ווייל העולם נידון בתר רובו, האבן זיי געהאט אין זיך אזא הייליגקייט אז זיי האבן זיך געלאזט מל'ען און זיי האבן אויף זיך אנגענומען גיירות פון כלל ישראל. על כל פנים, דאס ענין פון מסכן זיין פריעריגע דורות זייערע שורש נשמה, דאס איז געווען דער גאנצער ענין פון דעם שעבוד מצרים, יעצט אז ס'קומט ימי השובבים, און ס'איז געהארגעט געווארן זעקס מיליאן אידן, באמת איז אונזער פליכט מתקן צו זיין די אלע דורות וואס האבן נישט זוכה געווען צו בלייבן, ווייל צווישן זיי איז געווען זיכער א גרויס חלק וואס האבן תשובה געטון און זענען געווען ערליך, נאר ס'איז עולם נידון בתר רובו, ס'איז יעצט דא אין צייטונגען אין ארץ ישראל, אזוי שטייט קלאר, מ'האט אריינגעברענגט. א האלבן טאן מיט פלייש פון די אראבער. מען האט עס געכאפט. דאס איז דער וואס מען כאפט. ווען מען זאל יעדן לאוד כאפן וואלט מען זיך דאך עס נישט געטון. נאר איינס פון צען צו צוואנציג כאפט מען. מען געבט צו עסן דעם עולם נבילות וטריפות. און ס'איז געווען א גרויסער צדיק ר' נתן אדלער האט דעמאלטס געשריגן רבותי אז די שוחטים האבן טרייפענע חלפים און דאס וועט ברענגען א שווערד אויף כלל ישראל. און מען האט אים געלייגט אין חרם. מען האט אים נישט אויסגעהערט. הע הע, ס'איז דארט אויך געווען אזאלכע איצעלע פימפס מיט אזאלכע לאך לאך רבנים, מ'האט אים גראד געלייגט אין חרם, און ער, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די שטאט פראנקפורט פון צו זיין רב, ער איז געלאפן אין א קליין שטעטל באסקאוויץ, דארט ווי דער מחצית השקל איז געווען רב, און דארט איז ער געווען באהאלטן, ער האט נישט געהאט קיין מנין און ער איז געווען אין חרם, און איין מענטש איז אים נאכגעלאפן, דער הייליגער הייליגער הייליגער חתם סופר, ער איז געווען דער איינציגער וואס איז אים נאכגעלאפן. און נאכדעם איז געקומען די גרויסע וועלט מלחמה די ערשטע און די צווייטע, און ס'איז נישט געבליבן נעבעך קיינער, ס'איז געבליבן אחד בעיר ושניים במשפחה, אונז זעמער גארנישט אנדערשט יעצט פון דעמאלטס, ס'קומט דא איינער פון די סטרא אחרא אליינס, ער הייסט טייטלבוים, ער רופט זיך דער נירבאטער רב, ער געט א הכשר אויף זיבן מדינות אין די וועלט ווי מ'שחט, ס'איז אלעס, אנשטעקיג מיט נבילות וטריפות. סאיז ממש שוין נישט משיג צו זיין ווי א איד נעמט אויף זיך אזא מין אחריות. נעם כאטש צו נאך צען רבנים און דאס איז וויאזוי יעצט לייג מיר צו נאך חטא און פשע שטאטס אונז זאמיר מתקן זיין גאנץ כלל ישראל פון פריער מיט אנדערע ווערטער אונז דארף מען כאפן אונז דארף מען פארשטיין אז אויב סאיז אומגעקומען מענער פרויען און קינדער סאיז דא גאנצע משפחות האבן נישט געלאזט קיין שם ושארית דארף דאך איינער דאס מתקן זיין, האט אונז דער אייבערשטער אויסגעוועלט און אונז דארף מיר עס טון, נישט נאר מיר נישט מתקן מיר נאך מקלקל מער אויכעט. אונז זענען מיר ביזי צאמרעדן אויף די ערב רב, די ערב רב, שחת עמך די ערב רב, אונז זעמיר ארגער פון די ערב רב, די ערב רב האבן כאטש געוואלט מתקן זיין, און זיי האבן זיך מגייר געווען, אונז טוה מיר גארנישט, אונז פרעס מיר פלייש אזוי ווי עס וואלט געווען באמת כשר. און נאכדעם שטעלט זיך אויף דער ראש בריונים אהרן טייטלבוים אז ער האט א שחיטה מיט דערעס וואס איז שוין לאנג צוגעשפארט. יעצט, דער אייבישטער האט געוואלט געבן די תורה גראד ווען ער האט באשאפן די וועלט. נאר אדם הראשון האט געזינדיגט, נאכדעם איז געקומען די דור המבול און די דור הפלגה, דאס אלץ זינד וואס מען קען נישט געבן די תורה פאר אזאלכע מענטשן. יעצט, דער חידא שרייבט אין זיין ספר יוסף תהלות, דף קי"ט ברענגט ער פון א ספר ילקוט דוד וואס ער שרייבט אז דער אייבישטער האט געוואלט געבן די תורה גראד נאר די תורה איז א רוחני און ס'קען נישט חל זיין אויף מענטשן וואס האבן תאוות און מחשבות גופניות איז במילא האט דער אייבישטער געמוזט ווארטן נאך א דור און נאך א דור און נאך א דור און די גוים האבן זיכער נישט געקענט מקבל זיין די תורה נאר אידן און די אידן זענען נעבעך געווען אויכעט פארכאפט אין די אלע חטאים פון דור המבול דור הפלגה איז במילא נישט געווען פאר וועם צו געבן די תורה, פאר גוים זיכער נישט און פאר אידן אויך נישט, וועגן דעם האט אונז דער אייבישטער אריינגעטראגן אויף מצרים און דארטן איז געווארן שוואך די כח פונעם סמך מם, מען האט מכניע געווען אין גלות מצרים די גאנצע סטרא אחרא, און ממילא האט מען געקענט נאכדעם זוכה זיין צו קבלת התורה. זאגט דער חידא דארטן אין ספר יוסף תהילות, דאס ברענגט ער פון ילקוט דוד, זאגט ער צו, לויט דעם וועט עטס פארשטיין דעם טעם פון דעם לאנגן גלות וואס אונז זיץ מיר היינט, ווייל די חזל זאגן אונז אז די תורה וואס אונז האמיר היינט איז אזוי ווי הבל לגבי די תורה פון משיח וואס ער וועט אונז אויסזאגן אויף יעדע זאך תילי תילי ותילי סודות וסודות נפלאות, עס איז אזוי ווי א הבל די יעצטיגע תורה ווייל דא רעדט מען פון א שור מיט א חמור, דארט גייט מען נישט רעדן פון קיין שור מיט קיין חמור. דארט גייט מען רעדן פון מורא'דיגע זאכן, דער שור וועט זיין דער פני שור שבמרכבה און דער. און אזוי ווייטער, יעדע זאך וועט זיך האבן איר פלאץ אין די העכסטע סודות אין קבלה, ממילא מוז אונז דער אייבישטער יעצט אויסלייטערן אין גלות אונז זאל מיר קענען זוכה זיין צו דעם, און דאס איז וואס דוד המלך זאגט טוב לי, ס'איז מיר זייער גוט, כי עניתני, אז דו האסט מיך געפייניגט למען אלמד חקיך, איך זאל קענען. לערנען דיינע הייליגע געזעצן, ס'הייסט די הייליגע תורה. יעצט, דער ענין פון שובבים איז בין אדם לחבירו, אז א מענטש איז מוציא זרע לבטלה הרג'ט ער זיינע אייגענע קינדער, דאס איז בין אדם לחבירו. אוודאי אלעס פון ווען בין אדם לחבירו איז אוודאי דער שורש איז בין אדם למקום, ווייל דער אייבערשטער וויל פון אונז אז אונז זאל מיר זיך פירן ערליך און וואויל, אבער בעיסיקלי ס'איז בין אדם לחבירו. אונז געפין מיר, משה רבינו האט זייער ליב געהאט כלל ישראל, ער האט ליב געהאט א איד, והא ראיה, ער האט געזען א איד וואס דער מצרי האט אים געשלאגן, האט ער געזאגט ארויס דעם שם המפורש און ער האט יענעם געהארגעט. נאכדעם האט זיך אנגעמאכט א מעשה אז דתן ואבירם האבן געזאגט הלהרגני אתה אומר, אזוי, בקיצור האט ער געמוזט אנטלויפן פון פרעה. ער איז געגאנגען אין גלות זייער אסאך יאר, משה רבינו איז געווען דעמאלטס נאך א יונגל, און ער איז געלאפן אין גלות, ער איז געווען אכציג יאר ווען ער איז געשטאנען פאר פרעה. סאו בעיסיקלי ער איז געווען אין כוש און אין מדין איבעראל, פארוואס האט ער זיך אזוי מוסר נפש געווען? ווייל ער האט געזען אז א מצרי שלאגט א איד? משה רבינו האט ליב געהאט כלל ישראל, שטעל דיר פאר דער אייבישטער זאגט פאר משה רבינו איך וויל דו זאלסט גיין אויסלייזן די אידן, איז לכאורה ווען איינער האט אזוי ליב כלל ישראל כאפט ער זיינע פעק און ער זאגט יא רבונו של עולם ווי דו ווילסט גיי איך איך פאר און איך קום, משה רבינו האט אבער נישט אזוי געטון, ער האט נעגאושיעט מיטן אייבישטן זיבן טאג. זיבן טאג האט אים דער אייבישטער געטרייט צו קאנווינסן ער זאל גיין, ער האט זיך צוגעשאקלט. זאגט דער מדרש, וואס זענען געווען די נעגאשיעישאנס צווישן דעם אייבישטן און משה רבינו? זיבן טאג? זאגט דער מדרש, משה רבינו האט געזאגט פארן אייבישטן, איך וויל דיר עפעס זאגן, דו ווייסט איך בין געווען אן אנטלאפענער, איך בין געווען א מענטש אן א בירגער רעכט, איך בין געלאפן פון איין שטאט צום צווייטן, און פון איין לאנד צום צווייטן, און קיינער האט מיך נישט אריינגעלאזט, איך בין געווען אן אנטלאפענער, איך בין געווען אין עקזייל. געווען איין מענטש וואס ער האט געהייסן יתרו, ער האט מיך אריינגענומען, נישט נאר ער האט מיך אריינגענומען, ער האט מיך חתונה געמאכט אויך, ער האט מיר געגעבן זיין טאכטער, יעצט זאגסטו רבונו של עולם אז איך זאל אים איבערלאזן און גיין אויף מצרים אויסלייזן אידן, איך מוז אים בעטן רשות, און ווילאנג ער איז נישט מסכים וועל איך נישט גיין, און דאס איז געווען זיבן טאג האט געדויערט יתרו זאל מסכים זיין, איי דו האסט דאך ליב דעם אייבישטן, דו האסט ליב כלל ישראל, ס'איז אבער דא בין אדם לחבירו וואס דאס דארף מען אויכעט זעהן אז ס'זאל זיין אויסגעהאלטן להלכה. א אינגערמאן האט חתונה פאר ער האט נאך חתונה געהאט ווייסט ער שוין מיטן שווער גייט ער זיך נישט פארטראגן, אויף די שוויגער דארף מען צאם רעדן, העי זי האט דיר אויפגעכאוועט זייער א פיין קינד, זי האט דיר געטוהן דאס בעסטע וואס זי האט געקענט, הייבט זיך אן א גאנצע מעשה. און דאס איז דער טעם פארוואס אונז זעמיר אין גלות, דער הייליגער רבי דער סאטמאר רב האט געזאגט, אז ער האט געוויסט נאך די גרויסע וועלטס מלחמה גייט קומען משיח, ס'איז נעבעך אומגעקומען גאנץ כלל ישראל, און די טעם פארוואס משיח איז נישט געקומען איז ווייל ס'האט זיך געעפנט די מדינה, בעיסיקלי די מדינה אפגעטייטשט איז כפירה אינעם אייבישטן, און אונז דאנקען נישט דעם אייבישטן אויף דעם גוטס וואס ער האט אונז געטון אז ער האט אונז געלאזט לעבן און ער האט אונז געוואלט ברענגען משיח'ן, נאר אונז וויל מיר זיין קלוגער אונז ברענגן מיר זיך אליינס א משיח, מ'קען צולייגן נאך אביסל אויכעט. ס'פעלט דא דער בין אדם לחבירו אפילו די ציונים זענען געגאנגען אויסהארגענען אראבער אויכעט, זענען געגאנגען טוהן וואס זיי האבן נאר געקענט, זיי הארגענען שוין צוויי הונדערט יאר אראבער, ס'איז געווען צוויי הונדערט יאר צוריק איז געווען חובבי ציון מיט אלעם, ס'איז בין אדם לחבירו, אידן האבן געלעבט גאנץ גוט צווישן די אראבישע לענדער אלע יארן, ווי גוט זיי האבן געלעבט ווייס איך נישט אבער על כל פנים מ'האט געקענט מיט זיי לעבן, און דער בין אדם לחבירו איז אינגאנצן אין דער ערד, יעצט איז דא אין ארץ ישראל א גאנצע נייע מאוומענט, פון די רעכטע, נישט פון די לינקע, צו הרג'ענען די אראבער, זיי ווילן זיך מער נישט לאזן אז מען האלט אין איין הרג'ענען אידן, די מדינה טוט גארנישט וועגן זייער פאליטיק, אמעריקע, יונייטעד נעישאנס, זיי האבן זיך גענומען יעצט צו הרג'ענען אראבער, זיי הרג'ענען קינדער, זיי פארברענען זייערע מסגדים, די מסגדות איז די קלויסטערס, ס'מוז זיך זיין בין אדם לחבירו עפעס, ס'איז די זעלבע שיטה ווי כהנא האט געהאט, מוות לערבים, מען זאל זיי אלע אויסהרג'ענען. און קען זיין וועגן דעם האט דער אייבישטער אונז אויפגעהאלטן יעצט די גאולה, ווייל אויב ס'איז נישט דא בין אדם לחברו איז נישט דא בין אדם למקום אויך נישט, ווייל דער אייבישטער וויל אז ס'זאל זיין בין אדם לחברו. און כ'קען צולייגן נאך אביסל תבלין, כ'האב געהערט אליין פון דעברעצין רב אמאל, יארן צוריק, האט ער פארצײלט אז נאך די מלחמה איז געווען, מ'האט געטראפן עפעס א שול מיט א ספר תורה, און מ'האט זיך אנגעהויבן צו קריגן ווער ס'זאל טאנצן מיט די תורה, ס'איז געווען שמחת תורה צו שמונה עצרת. מ'האט זיך געהארגעט און געשלאגן, ס'איז געפלויגן זילבערנע לייכטער, וואס איז נאך געווען אין שול איז געפלויגן. האט זיך דער דעברעצינער רב אויפגעשטעלט און געזאגט רבותי, ס'איז געווען מחלוקת אין אלע אידישע שטעט, ס'איז געקומען איינער וואס האט שלום געמאכט צווישן אלע שטעט, דאס איז געווען היטלער ימח שמו, ער האט אלע אומגעברענגט, נישט געווען מער קיין מחלוקת. יעצט אז ס'איז נאך געבליבן די פאר אידן, און אונז'מיר זיך גייען ארומשלאגן, דעמאלטס וועט עס ברענגען נאך א היטלער אויף די וועלט, ווייל האמיר זיך נאך גארנישט אויסגעלערנט. און בין אדם לחברו איז א מורא'דיגע זאך, אונז דארף מען זיך דאס לערנען. סאו משה רבינו האט נישט מסכים געווען צו גיין אויסלייזן אידן, כאטש ער האט ליב געהאט אידן און ער איז געגאנגען אין גלות זיבעציג יאר צו וויפיל וועגן אידן, ווייל ער האט זיך אנגענומען אין מצרים ווען א מצרי האט געשלאגן א איד, עם כל זה האט ער געזאגט בין אדם לחברו איך מוז קודם באפרידיגן מיין שווער, לאזט ער איז גוט און אז נישט נישט. נאך זיבן טאג האט יתרו געזאגט אקעי קענסט גיין. ס'שטייט אין די פרשה ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים האט זיך געשטעלט אין די זייט, זי האט גענומען איר ברידערל, זי האט אים אריינגעלייגט אין א תיבת גומא, א קעסטעלע, זי האט אים אריינגעלייגט אין וואסער און זי האט זיך געשטעלט אין די זייט צו קוקן וואס גייט געשען צו אים. זאגט די גמרא אין מסכת סוטה דף ח' עמוד ב', אין דף ט' אויך, ס'איז דארט א גאנצע אריכות, במידה שאדם מודד בה מודדים לו, אין א מאס וואס א מענטש טוט מעסטן אין דעם, אין דעם מעסט מען אים. זאגט די גמרא, מרים האט געווארט פאר משה'ן איין שעה, ווייל ס'שטייט ותתצב אחותו מרחוק, וועגן דעם האט כלל ישראל געמוזט פאר איר ווארטן זיבן טאג, ווייל ס'שטייט והעם לא נסע, די פאלק האבן נישט. געצויגן זיך ווייטער עד האסף מרים, ביז מרים איז צוריק געזונט געווארן און אריינגעקומען אין כלל ישראל, איז במילא אז דו טוסט גוטס פאר יענעם טוט מען גוטס פאר דיר אויך, מיט די זעלבע מאס וואס דו מעסט פאר יענעם איז מעסט מען פאר דיר אויך. יעצט איינע פון די אני מאמין'ס וואס אונז זאג מיר איז, דאס איז די עלעפטע אני מאמין, אז דער אייבערשטער איז גומל טוב לשומרי מצוותיו און מעניש לעוברי מצוותיו. דער אייבערשטער געבט גוטס ווער ס'היט אויף די תורה, און ער שטראפט ווער ס'איז עובר אויף די תורה. יעצט, צו וויסן פונקטליך וויפיל דער שכר איז, וויפיל דער אייבערשטער באצאלט טאמער מען טוט גוטס, דאס איז א זאך וואס מען ווייסט נישט פונקטליך, ווייל אונז האמיר דאך נישט ארויס דעם שכר פונעם אייבערשטן. אבער איך וויל ענק געבן א שטיקל מושג עטס זאלטס האבן א שטיקל השגה וואס דער אייבערשטער באצאלט. ס'קומט מרים א שוועסטערל פון משה רבינו זי לייגט אים אריין אין א תיבת גומא, ס'איז נישט מער ווי נארמאל אז זי איז געשטאנען פון די ווייטענס און זי האט געקוקט, סאו וואטס די ביג דיעל, זי האט געוואלט זען ווי איר ברידערל גייט פארשווימען, ס'איז א ניו בארן בעיבי, זי האט צוגענומען די בעיבי פון איר מאמע און זי האט עס באהאלטן אז די מצריים זאלן אים נישט טרעפן. סאו וואס איז די גרויסע ביג דיעל? ס'איז אאוט אוו קיוריאסיטי אליינס האט זי געווארט דארטן. וואס האט איר דער אייבערשטער באצאלט? דער אייבערשטער האט איר באצאלט אזא שכר וואס איז העכער פונעם פארשטענדליכן מענטשליכן שכל, ווייל דער אייבערשטער איז פול מיט חסד און ער טוט גוטס מיט מענטשן. וואס איז געווען די שכר? די שכר איז געווען כבוד מלכים, אז גאנץ כלל ישראל האט געמוזט ווארטן פאר מרימ'ן ווילאנג זי איז געווען קרעציג. דער וואז נאו וועי וואס איינער האט זיך ווען געטרויט צו רירן און זי איבערצולאזן. כאטש יעדער וואלט געקענט שרייען, זי האט גערעדט אויף משה רבינו האט זי געכאפט דעם קרעץ. ניין ניין ניין ניין, דער אייבערשטער איז איר שולדיג געווען פון א פריעריגע פרשה וואס זי האט געווארט. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. יעצט עטס ווייסט ווער מרים הנביאה געווען? די חזל לערנען אונז, און ס'איז רשי אין פרשת חוקת, אז די גאנצע פערציג יאר ווען די אידן זענען געווען אין די מדבר האט מען געטרינקען פון דעם בארה של מרים, און ווען זי געשטארבן האט זיך עס אויפגעהערט. עס זאגט דער מדרש אז דאס איז געווען ווייל ס'איז געווען. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ווייל זי האט אים אריינגעלייגט אין וואסער, איז דער וואסער, דער וואסער איז מיט איר געבליבן די גאנצע פערציג יאר אין מדבר, און דאס דארף מען זיך אונז לערנען. אונז זעמער אזויפיל שולדיג איינער פארן צווייטן, בין אדם לחבירו, ס'איז אנבעליוועבל, איך זאג ענק ס'דא די מין חסד, יענע חסד, אלעס איז פול אוו בעלאוני מיט גניבה גזילה, מ'געט נאר פאר די רייכע און נישט פאר די ארעמע, ס'דא די הצלה טוט מורא'דיגע חסדים, אויף דעם טוען זיי ווייט וואשן אסאך רציחה און אסאך מאלעסטעישן קעיסעס. און די זעלבע איז מיט די שומרים, די אלע מענטשן זיי ווייסן נישט וואסערע חורבן זיי טוען בין אדם לחבירו, טוסט טאקע גוטס, באט דו טוסט אסאך קאליע מאכן מיט דעם וואס דו טוסט אזאלכע מיעסע זאכן צו ווייט וואשן סעקשועל אביוז און רציחה און נאך אזאלכע זאכן, די גמרא ברענגט אין מסכת סוטה דף מו עמוד ב און. סוף ספר יהושע שטייט אז יהושע איז געשטארבן, נאך יהושע'ן האט נישט איבערגעלאזט קיין נביא אזוי ווי ער איז געווען, נאר ס'איז געווארן די שופטים, די שופטים איז געווען דער ערשטער עתניאל בן קנז, ער האט שוין נישט געהערט פונעם אייבערשטן אליינס ווי צו גיין אין מלחמה און ווי נישט, ער איז שוין אנגעקומען צונעם אורים ותומים. יעצט, יהושע האט באפוילן די אידן אז כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם, ווי עטס עטס טרעטן, דארט דארף מען אייננעמען. יעצט, יהושע איז ליידער געשטארבן פאר די צייט ווייל ער האט אביסל מאחר געווען איינצונעמען ארץ ישראל, קומט אויס אז אין אסאך נחלות איז געבליבן גוים וואס זענען נאך געבליבן דארטן און זענען נישט ארויסגעגאנגען, און ס'איז נישט געווען אזא גרויסער מענטש ווי יהושע ער זאל קענען זאגן פונקטליך וואו מ'זאל גיין און וואס מ'זאל טון. אויכעט ביי יהושע'ן שטייט אז ווי יהושע האט געטרעטן זיין פיס האט מען איינגענומען אן א מלחמה ווייל דער אייבישטער האט אריינגעלייגט א פחד אין די גוים דא אזוי ווי יהושע איז שוין געשטארבן איז נאך געווען איינצונעמען די אלע שטעט ווי ער האט געטרעטן און ס'נאך געבליבן גוים איז האט מען געדארפט ט אנהייבן אליין צו גיין אין מלחמה. יעצט האבן זיי געפרעגט דעם אורים ותומים ווער ס'זאל ארויף גיין, האט דער אייבישטער געזאגט יהודה יעלה, פשטות ווייל יהודה איז דאך געווען דער ערשטער ביי יעדע זאך, היתה יהודה לקדשו ביי נחשון בן עמינדב, און ווען מחנה יהודה איז געגאנגען דער ערשטער, און ווען משיח העט קומען העט עס אויך זיין שבט יהודה, אזוי ווי ס'שטייט ודוד עבדי נשיא להם לעולם, בקיצור יהודה איז ארויף. און דער אייבערשטער האט געגעבן די כנעני און די פריזי אין זייער הענט, און זיי האבן זיי געשלאגן, צענליגע טויזנטער, און זיי האבן איינגענומען. און דעמאלטס איז אויך מיטגעגאנגען שמעון אויך. יעצט, אזוי ווי יהודה איז געגאנגען אינאיינעם מיט שמעונ'ען, און זיי האבן מלחמה געהאלטן מיט כנעני, און אויכעט מיט פריזי, די זעלבע איז געגאנגען אינאיינעם מנשה און אפרים, אז זיי זאלן העלפן אייננעמען די מלחמה. די גמרא זאגט אונז אז אזוי ווי יהודה האט זוכה געווען ארויף צו גיין דער ערשטער, אזוי האט די בית יוסף זוכה געווען די צווייטע, און די גמרא דרשנ'ט, השם עמם, אז די צדקות פונעם אייבערשטן איז געווען, כאטשיג זיי האבן געהאט מיט זיך דעם פסל מיכה, ווייל מיכה איז דאך געווען פון שבט אפרים, אבער דער אייבערשטער איז געווען מיט זיי ווייל זיי זענען געווען גרויסע צדיקים, און דאס זאגט מען ווען מען זאגט סליחות. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, דער אייבערשטער מאכט חסד בבחינת צדקה, כאטשיג אונז זעמיר זינדיג. דאס איז די פרשה וואס ס'שטייט אין אנפאנג שופטים. יעצט, ווען זיי זענען געקומען, די בית יוסף, דאס מיינט מנשה און אפרים, זענען זיי געקומען האבן זיי געוואלט אייננעמען די שטאט וואס האט געהייסן לוז. לוז איז געווען זייער א פארמאכטע שטאט, מען האט נישט געקענט אריינגיין, מען האט נישט געקענט ארויסגיין, קיינער האט נישט געוואוסט וואו די טויערן זענען, די. עפענונג. בקיצור זענען זיי געגאנגען און זיי האבן אפגעשטעלט אין פראנט פון די שטאט לוז האבן זיי אפגעשטעלט זיי האבן זיך גענומען וואטשן זאלן שפיאנירן זענען געווען דארטן בייטאג און ביינאכט צו זעהן פון ווי מענטשן קומען און פון ווי מען גייט זיי האבן געזעהן ס'איז צוגעשפארט מען קען נישט טרעפן דעם אריינגאנג. וועגן דעם הייסט עס, די שטאט האט געהייסן לוז, לוז איז אזוי ווי א ניס וואס איז צוגעמאכט פון אלע זייטן, מען ווייסט נישט ווי אריין און ווי ארויס. יעצט, די גמרא זאגט אז די שטאט האט א טיר וואס מען גייט אריין קודם אריינגעגראבן אין דער ערד אזוי ווי די אראבער מאכן די מערות אין א הייל, און מען שטעלט דארטן א בוים פון דעם לוז, און דארטן שטארט ארויס א שטיקל פון בוים, ווייסט מען וואו מען גייט אריין צו די מערה, און דורך די מערה גייט מען אריין אין די שטאט, מיט אנדערע ווערטער די טויערן ווערן קיינמאל נישט געעפנט. יעצט שטייט דארטן אין שופטים אין פרק א' פסוק כ"ד, ויראו השומרים איש יוצא מן העיר, די שומרים האבן געזען, די וואס האבן, די מרגלים וואס האבן געוואטשט האבן געזען אז ס'גייט ארויס א מענטש פון די שטאט, ויאמרו לו, זאגן זיי אים, הראנו נא את מבוא העיר, ווייז אונז ווי מען גייט אריין דא אין שטאט, און אויף דעם עמיר דיר געבן א באלוינונג, ועשינו עמך חסד, ווען אונז צום ארייננעמען עמיר מיט דיר מאכן א חסד אז מ'וועט דיך לאזן לעבן. שטייט אזוי אין דעם נעקסטן פסוק, פסוק כ"ה, ויראם את מבוא העיר, ער האט זיי געוויזן ווי די שטאט איז, ויכו את העיר לפי חרב, ואת האיש ואת כל משפחתו שלחו, דעם מענטש'ס משפחה האבן זיי געלאזט לעבן און זיי האבן זיי אוועקגעשיקט לעבעדיגערהייט. יעצט די גמרא זאגט, ס'איז דא אפאר מאן דאמרים, חזקי' אומר, חזקי' זאגט, בפיו עיקם להם. ער האט מורא געהאט צו ווייזן מיט די האנט. ווייל מענטשן האבן דאך געוואטשט אויף די שטאט, איז מיטן מויל. האט ער צו זיי א קרים געטאן מיטן מויל. טאן זעהסט דארטן איז דא דער אריינגאנג פון די שטאט. פארוואס? ווייל ס'איז געווען א שבועה פון אלע מענטשן וואס האבן געוואוינט אין די שטאט אז מ'וועט קיינעם נישט אויסזאגן קיינמאל ווי מ'גייט אריין, וועגן דעם האט ער עס געוויזן מיטן מויל, כדי ער זאל נישט עובר זיין אויף די שבועה. און ר' יוחנן האלט אז מיט די פינגער האט ער געוויזן, די פינגער האט ער א ווייז געטאן דארט איז עס. פארוואס האלט ער אזוי ר' יוחנן? ווייל ער האלט אז מיטן מויל צו ווייזן עקימת הפה הייסט א מעשה, במילא האט ער נישט געקענט עובר זיין אויף די שבועה מיט א מעשה. יעצט וואס האט דער מענטש נאכדעם געטוהן? שטייט וילך האיש ארץ החתים, ער איז געגאנגען אויף חת, ס'איז חתים ס'איז נישט חת ווייל חת איז יא פון די זיבן אומות, הכנעני, החתי, אבער ער איז געגאנגען פון דעם חת וואס איז נישט פון די זיבן אומות, נאר אויף אן אנדער פלאץ, און ער האט גערופן דאס פלאץ לוז, איז זאגט די גמרא אז לוז דארטן פארבט מען תכלת, יעצט זאגט די גמרא דאס איז דער לוז וואס. ער האט געבויעט וואס ווען סנחריב איז געקומען און ער האט אויסגעמישט די גאנצע וועלט פון די שטאט לוז האט ער נישט געטאטשט קיינעם, ס'איז געקומען נבוכדנצר האט חרוב געמאכט ארץ ישראל און ירושלים, די שטאט האט ער נישט חרוב געמאכט, און ס'איז אזא גרויסע שטאט אז דער מלאך המוות האט נישט קיין רשות אריינצוגיין דארט, און ווען א מענטש ווערט דארטן גענוג אלט און ער פילט שוין אז ער. ער האט שוין נישט קיין ריזן ווייטער צו לעבן, גייט ער ארויס אויסער די חומה און ער שטארבט. יעצט זיי זאגן נישט קיין ליגנט, וועגן דעם קען דער מלאך המוות נישט שולט זיין, יעצט די תכלת האט צו טון מיט נישט זאגן א ליגנט, ווייל מען קען דאך נעמען אביסל אנדערע פארב און זאגן ס'תכלת, זענען אזוי ערליך אז. זיי טוען דאס נישט, כאטש עס קומט דאך נאר ארויס א חלזון איין מאל אין זיבעציג יאר, גייען זיי נישט מאכן קיין פאלשע זאך. יעצט זאגט אונז די גמרא אז וואסער א חסד האט מען געמאכט מיט זיי אז מען האט זיי נישט געהארגעט די גאנצע משפחה? זאגט די גמרא מורא'דיגע ווערטער, והלא דברים קל וחומר, מה כנעני זה שלא הלך ברגליו ער איז נישט געגאנגען מיט זיינע פיס, ולא דיבר בפיו און ער האט נישט גערעדט מיט זיין מויל, האט גורם געווען הצלה פאר אים און פאר זיינע קינדער עד סוף כל הדורות. כל שכן נאך ווען איינער טוט א חסד פאר אן אנדערן, איז דאך על אחת כמה וכמה אז ער איז גורם גוטס פאר זיך און פאר זיינע קינדער עד סוף כל הדורות. יעצט דאס איז וואס דאס הייסט בין אדם לחבירו, ער האט אדער האט ער געקרימט מיט די מויל, אדער האט ער געווינקען מיטן פינגער וואו דער אריינגאנג איז, אויף דעם האט מען אים באצאלט אזא גרויסן שכר אז. ד אפילו דער מלאך המוות קען צו אים נישט אריין גיין, נבוכדנצר האט נישט געהאט קיין שליטה, און סנחריב האט נישט געהאט קיין שליטה, און זיי האבן א געוואלטיגן אינקאם אז דארטן טרעפט מען דעם חלזון. סאו דאס דארף מען פארשטיין, אונז קען מען נישט אויסרעכענען דעם רבונו של עולם'ס וועגן וויאזוי ער באצאלט אויף די וועלט און וואס ער באצאלט אויף די וועלט, אבער דאס ווייסט מען אונז זיכער, אז דער אייבישטער באצאלט פאר יעדן מענטש לויט זיינע מעשים, און אונז ווייס מיר אויך אז בין אדם לחבירו איז פון די חשובסטע זאכן אין הימל, און דער שובבים איז א תיקון פון בין אדם לחבירו מער ווי בין אדם למקום, בין אדם למקום דאס איז ראש השנה און יום כיפור. אונז געפין מיר אויך די וואך אין די סדרה שטייט ויאמר אל בנותיו און יתרו זאגט פאר זיינע טעכטער ואיו און וואו דער מענטש, למה זה עזבתם את האיש, וואס האט עטץ אים איבערגעלאזט? קראן לו ויאכל לחם, ברענגטס אים אהיים זאל ער עסן א שטיקל ברויט ביי אונז. און רש"י זאגט נאך, ס'איז א לשון חז"ל, קען זיין ער האט גאר חתונה מיט איינער פון ענק, אזא פיינער מענטש, לאטס אים נישט ארויס פון די משפחה, זאגט אונז די גמרא אין דעם שכר וואס יתרו האט געזאגט קראן לו ויאכל לחם, רופטס אים זאל עסן ברויט, האט יתרו זוכה געווען, זוך האט ער זוכה געווען וישבו בניו בלשכת הגזית, אז זיינע קינדער זענען געזעסן אין לשכת הגזית, זענען געווען פון די סנהדרין. יעצט כאטשיג דער חסד פון יתרו האט דאך געהאט אייגענע אינטערעסן, ער האט נישט געמיינט לשם שמים, ער האט געקלערט, ליסען, איך בין א גלח, און איך האב מיך ארויסגעלאזט פון דער רעליגיע, און איך האב זיבן טעכטער, און קיינער וויל מיך נישט, מ'האט אים געלייגט אין חרם, זעט אויס אז ס'איז שוין געווען דעמאלטס אויך די לך לך רבנים, איז זאגט ער. ליסען, ברענג אים אהיים, ער איז א פרעמדער, ער קען נישט מיין היסטערי, לאמיר זיך משדך זיין. ס'איז כאטשיג ער האט געמיינט אייגענע אינטערעסן, אבער ער האט געמיינט בין אדם לחבירו גוט, איז ער זוכה אז זיינע קינדער זענען געזעסן אין לשכת הגזית. און יתרו אליינס האט אויך זוכה געווען אז ער האט אריינגעלייגט איין פרשה אין די תורה, פרשת יתרו, און דאס איז וואס אונז זאג מיר יעדנס מאל ווען מ'זאגט. די פרק, הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. און אין די זעלבע צייט קען מען זיך לערנען נאך א זאך, אז פארוואס שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ווייל די גאנצע געלט און כבוד פון די גאנצע וועלט איז נישט ווערד צו באצאלן איין מצוה, און אז דער אייבערשטער האט געדארפט באצאלן פאר געוויסע מענטשן אויף די וועלט, האט ער עס באצאלט אויף אזא אופן אז ס'איז ממש נישט צום גלייבן. אזוי ווי למשל די מעשה פון ויראם את מבוא העיר, אז ער האט זיי געוויזן וויאזוי מען גייט אריין אין די שטאט, אויף דעם האט ער באקומען אזא מין גרויסע זאך ווי די שטאט לוז, און מיט אלע מעלות וואס מען האט מיר שוין אויסגערעכנט. יעצט, אונז געפין מיר די וואך אז מען האט געמאכט מכת דם, און שטייט ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת, אזוי שטייט אין קפיטל ז' פסוק כג, זאגט דער מדרש, מדרש רבה זאגט אזוי ויבוא אל ביתו, פרעגט די מדרש אין זיין הויז איז אים דען בעסער געווען? ער איז אריין געקומען אינדערהיים ס'איז דאך געווען אלעס פול מיט בלוט, ווי ס'איז געווען וואסער איז אלעס געווארן בלוט, קומט אויס אז זיין הויז איז גארנישט בעסער געווען ווי גאנץ ארץ מצרים, וואס איז ער אריין געקומען אין זיין הויז, און נאכדעם ולא שת לבו גם לזאת. זאגט אונז דער הייליגער מדרש, הערט אויס ווערטער, וויבאלד פרעה האט אויפגעהאדעוועט משה רבינו אזוי ווי זיינס א מענטש פון שטוב, אזוי ווי פון זיין הויזגעזינד, ער האט אים אויפגעהאדעוועט אזוי ווי א בן מלך, איז ווען ס'איז געקומען בתיה און זי האט אריינגעברענגט משה רבינו צו פרעה אין שטוב, איז געווארן אזא מין נס, אז אלע וואסערן פון מצרים זענען איבערגעדרייט געווארן צו בלוט, אבער דאס וואסער פון פרעה'ן אין שטוב איז נישט געווארן בלוט, וועגן דעם איז פרעה אריין געקומען צו זיך אין שטוב, און ער האט געזען אז ס'איז נישט דא קיין בלוט, איז ולא שת לבו גם לזאת, אזוי זאגט דער הייליגער מדרש, למעשה דער מדרש זאגט דארט נאך צוויי טעמים, ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט ער זאל צוריק קערן זיך, אז ער זאל תשובה טוהן, אדער כדי ער זאל ווייזן פאר די מצריים ווי גרויס ער איז, ער איז אזוי ווי א שטיק אפגאט, און נאכדעם ווען דער אייבערשטער וועט אים שטראפן וועט ער שטראפן דעם אפגאט אויכעט. אבער למעשה. דער ערשטער וואס דער מדרש זאגט איז ווייל ער האט אויפגעכאוועט משה רבינו ווי א בן מלך ביי זיך אין שטוב. אז דער מכה איז נישט חל געווען דארט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'קומט יעצט שובבים, יעדער ווייסט דאך וואס ער האט שוין באליידיגט יענעם בא'עוול'ט, די לך לך רבנים ווייסן אז זיי האבן אומזינסט וימררו את חייהם, זיי האבן אומזינסט דערביטערט מיין יארן, ברוך השם איך האלט שוין דא, אז כ'האב געקענט מיטן אייבערשטנ'ס הילף היינט אינדערפרי שוין געבן תיקון, כ'האב געענדיגט נאך מיין מאמע'ן צו דאווענען עלף חדשים, און איך האף דער אייבערשטער וועט מקבל זיין אלע תפילות לרחמים ולרצון, אבער כ'האב מיך מורא'דיג געפלאגט, נישט סתם געפלאגט, ס'דא אסאך מאל וואס ס'איז נישט געווען קיין מנין, מענטשן פארן אוועק, ס'איז יעצט ווינטער, אלטע אידן קענען נישט קומען, איך פלעג נישט צוגיין צום עמוד בלי נדר אנע דעם וואס איך זאל גיין אין די מקווה, פלעג איך פארן אויף די איסט סייט אויף מאנהעטן, ווען ס'איז געווען זומער, ס'איז געווען ספרינג און פאל איז געווען א מחיה, ס'איז געווארן ווינטער איז געווען א אומגליק, און איך פלעג נעמען דעם טרעין צוריק אויף ווילימסבורג. כ'האב מיך אפגעשטעלט אין ווילימסבורג איך בין געגאנגען דאווענען דארט ווי איך דאווען, כ'האב געווארט צען פופצען מינוט אינדרויסן אין די קעלט, און טאמער איז נישט געווען קיין מנין האב איך אויסגעטוהן טלית און תפילין ווייל כ'האב דאך שוין אנגעהויבן צו דאווענען ביז ברוך שאמר, און כ'האב אויסגעטוהן די תפילין און צוריק געפארן אויף מאנהעטן צו זוכן א מנין אין ביאליסטאק, און כ'האב מיך מורא'דיג געפלאגט. אויסער דעם האב איך מיך געפלאגט ווייל די טאטע, הריני כפרת משכבו, איז אויך געווען נישט געזונט פיר חדשים פון נאכדעם ווען די מאמע איז אוועק, ער איז אוועק פיר חדשים שפעטער, איז בין איך געווען ביי אים אין פרידוואלד אין נורסינג האום, און איך האב געמוזט גיין דאווענען אויף מאנסי, און אין קיין שום שול קען איך דאך נישט גיין, גיין איין שול בית ישראל וואס ווייסט נישט ווער איך בין, דארט איז געווען א מקווה מיט א שול צו דאווענען, ס'איז געווען א מחיה, ס'אבער געווען וימררו את חייהם. דאס האט נישט קיין שום מין רעכט. געווען מאכן א חרם יענעם ארויסווארפן ווער זענט עס פאר אלע די גוט יאר זענטס אלע גרינהארנס אזא איצעלע פומפ איז אפילו נישט געקומען אין ניינטין פארטי ניין ווען אונז זעמער געקומען דערן איז זיין טאטע נאך געזעסן און ער האט געריטן אויפן ווייב און געמאכט קינדער אין אונגארן און ער איז ארויסגעקומען מיט א שטוב מיט צוועלף קינדער צו וויפיל איך געדענק נאך ר' חנוך שלום ער האט געטייטשט די אלע אונגערישע משוגענע טייטש ווערטער איך געדענק ער האט אמאל געטייטשט וימות האט קראפירט. איך בין אהיימגעקומען, כ'האב געזאגט דעם טאטן וימות קראמפירן, ווייל אינדערהיים ביי אונז האט מען געזאגט פאטעיטאס קראמפירן. בקיצור, מיין טאטע וויל מיר געבן א פראסק זיך אנטשולדיגט, דער רבי האט אזוי געטייטשט, קום אין חדר. מען האט געטראפן ר' יודל, און מיין טאטע האט אים פארגעהאלטן. זאגט ר' יודל, גיי אריין צום רעבן. ער געגאנגען, מיין טאטע איז אריין צום רעבן און האט געזאגט, מיין זון קומט אהיים וימות קראמפירן, וואספארא מיני מלמדים איז דא? זאגט אים דער רבי, דער איד האט צוועלף קינדער. און אז טאמער כ'וועל אים שיקן ערגעץ, און איך ווייס נישט וואו ער וועט אנקומען מיט די קינדער און זיי אלע זיין גוים, זיי האבן זיך שמד'ן. און צו וואס איז טייטש פונקטליך וימת קראמפירן קראפירט צו געשטארבן, דאס וועט נאך דיין זון קענען, ער וועט נאך קענען א פסוק חומש, און דאס איז געווען אונזער הייליגער רבי, האט מען גענומען חנוך שלום און מ'האט אים מציל געווען, און דער חנוך שלום'ס זון האט אראפגעברענגט די גאנצע התאחדות הרבנים, איצעלע גליק, איצעלע פימפ. ער אליין ר' חנוך שלום זאל ליגן אין לעכטיגן גן עדן ס'איז געווען אז ס'איז געווען א פיצא שאפ דארטן לעבן זיין הויז איז ער געגאנגען פראטעסטירן ווער איז ער ביסט א רב ביסט א רעבע האסט אנגעמאכט א שטוב מיט קינדער האט מען דערום געמוזט געבן א דזשאב אלרייט ער איז געווען א גוטער בלאט לערנער כ'זאג נישט ער איז נישט געווען אבער ווער וואס יעדער האט גענומען די הנהגה אין די הענט יעדער משוגענער האט געטון דא וואס ער האט געוואלט. געגאנגען איצעלע פימפ האט זיך געוואלט אננעמען פארן דזשיבא'ר, איך הער איינער טאבאק האט איבערגענומען דארטן געמאכט א שול לעבן אים, איך הער ער איז מוראדיג מצליח אט די וואך האט מיר אויכט איינער געזאגט ער האט זיך געוואלט אננעמען פארן דזשיבא'ר אז ער קען באשטיין א פסול'ע מקוה זאל זיין כשר, מיט אזאלעכע לאולייפס האנדלן מיר, מען האט גערעדט יעצט פון תכלת, ער האט אריינגעברענגט א טרעקטער טרעלער לאוד פון טשיינע, ס'איז געלעגן אין די קאסטומס, איצט האט עס באפרייט ווייל מ'האט עס נישט געקענט באפרייען, און ס'איז געווען געהעריגע שטריק נישט קיין ציצית אינגאנצן, אה ס'איז לצים וואס מ'האט דא אפגעטוהן, ס'איז נישט דא איין שטיקל כשר פלייש אין גאנץ אמעריקע, עניוועי דאס איז בין אדם לחבירו, ס'איז דא גיטין ס'איז דא די אלע צרות וואס ס'גייט פאר, איך זאג אייביג, מענטשן פרעגן מיך ער וויל זיך גט'ן אהער אהין זאג איך פיין זעץ דיך אראפ מיט דיין ווייב און דיסקאס איט, העוו ען אפען דיסקאשען אן ע קאפ אוו קאפי. פארוואס? ווייל די מינוט ס'קומט אריין די אלע גט מאכערס, זיי טוען דאך דאס פאר געלט, זיי האבן דאך אין דר'ערד דיך מיט דיין ווייב מיט דיינע אלע קינדער, דו האסט זיך דאך געהאדעוועט און געפלאגט מיט די קינדער, און מען מאכט אן א גאנצע פיינטשאפט צווישן די טאטע און די מאמע און צווישן די קינדער, און זיי ווילן אוועק נעמען די קינדער, עטס זעטס נישט מיט וואסערע רוצחים אונז האנדל מיר? ווייל זיי ווערן עסקנים? וואס? ווי? ווען האסטו שטודירט צו פארשטיין וויאזוי מען מעסט די פילינגס פון פיפל און וויאזוי מען מאכט אדזשאסטמענטס, ביסט א דאקטער, ביסט א סייקאלעדזשיסט, א סייקייעטריסט, ביסט א קלוגער מענטש בכלל? א באנדע רשעים! און דאס איז וואס דא גייט פאר. און רבותי ביז מ'וועט נישט ענדיגן בין אדם לחבירו, דאונט איווען טינק אוו פארקינג היער, עס איז געווען אסאך מאל די סיינס, דאונט איווען טינק אוו פארקינג היער, מיינטס נישט אז עטס קענטס ענק איבערבעטן מיטן אייבערשטן, און אומאיבערגעבעטן מיטן אייבערשטן איז נישטא קיין משיח חלילה, און די שובבי"ם איז א תיקון פאר משיח'ן, די פגם הברית, סאו לאמיר טוהן קאנסטראקטיוו. קען זיין וועגן דעם האט דער אייבערשטער געגעבן זעקס וואכן, מען זאל האבן גענוג צייט אז מען זאל דאס, ווי מען זאגט, אויסארבעטן בין אדם לחבירו, בין אדם למקום דארף נישט זיין מער ווי ראש השנה יום כיפור, צוויי טאג און דאן איין נאך א טאג א דריטן טאג. דאס רשעות וואס גייט פאר ווי מען בא'גנב'עט און בא'גזל'ט איינער דעם צווייטן, ווי מען מישט זיך אריין אין יענעמ'ס שלום בית, מען נעמט פיינע קינדער, מען באגראבט זיי, איך וויל ענק זאגן, ס'איז דא א איד וואס הייסט ר' מעכל לעבאוויטש, ער האט יעצט זיינע קריזעס, ער גייט דורך גרויסע קריזעס, איך האב געזאגט אויפן האטליין מיט אפאר חדשים צוריק אז ער איז זיך ווערד זיין געלט ווייל איך האב אים געבויעט די מקווה, דאס גאנצע וואס ער האט א מקווה אין מאנסי אזא כשר'ע מקווה מיט אלע הידורים מיט א קוואל, איך האב עס אים געבויעט אן א געלט, כ'מיין איך האב נישט גענומען קיין געלט, ער האט באצאלט, ויהי היום מיין טאטע איז אריינגעפאלן אין פרידוואלד. עס איז געווען ערב ראש השנה, איך בין דארט געווען שוין א טאג פרי, עס איז געווען ערב ראש השנה, קאל איך אפ, איך וויל האבן רשות איך זאל קענען מיך טובל'ען איין טבילה, דעמאלטס איז געווען די פרשה מיט ברוך מרדכי מיט די גאנצע זאך, איך וויל מיך קענען טובל'ען איין טבילה, איך האב נישט קיין מקווה. ישראל האגער המצרי דער דר'ערדליגער, דער נואף, דער זנאי, ער האט ארויסגעגעבן א צעטל אז איך קען נישט גיין אין קיין שום שול, און פארשטייט זיך אין קיין שום מקווה אויך נישט. נישט. האב איך אפגעקאלט דארטן דעם גבאי און כ'האב געפרעגט רשות, זאגט ער ער מוז פרעגן דעם רעבן. איז געקומען די תשובה פון רעבן. זאלסט נישט אריינטרעטן דא א פיס ווייל דו וועסט נישט ארויסגיין לעבעדיג. שוין בין איך נישט געגאנגען, ס'איז דא א יהי רצון ערב יום כיפור וואס מ'זאגט טאמער מ'קען נישט גיין אין א מקווה, האב איך עס געזאגט ערב ראש השנה אויך. למעשה יעצט, ס'איז שוין א מעשה פון פיר אדער פינף יאר שפעטער, איז. האב איך עפעס צוגעהאלפן פאר איינעם אין שלום בית און ער איז פון ר' מעכל'ס מענטשן, האט ער מיך קאנעקטעד מיט ר' מעכל ווייל ער האט געוואוסט אז איך האב געזאגט אויפן האטליין אז ר' מעכל איז א רשע, זאגט מיר ר' מעכל זאלסט וויסן מעולם לא שאל איניש עלי צו דו מעגסט אריינגיין אין מיין מקווה צו נישט, און ווען מען פרעגט דאך ווען מיך צו דו מעגסט קומען וואלט איך דיר געזאגט אדרבה דו זאלסט קומען, און אז טאמער דו האסט מורא אז דר'עולם וועט דיך טשעפען איך וועל דיר געבן די שליסל עקסטרע פון אן אנדערע טיר ווייל ער האט דארט אויך א מקווה. ס'האט מיך אזוי געטאטשט ביים הארץ, כ'האב נישט געקענט עס גלייבן, זאג איך ר' מעכל איר זאגט יעצט אזוי ווייל איר האט צרות? זאגט ער ניין, דעם וועם דו האסט געפרעגט, ווייל איך האב אים געזאגט וועם איך האב געפרעגט, זאגט ער דער האט מיך יעצט בא'גנב'עט מיט מיט מיטן בילדינג, אדער ער האט געוואלט בא'גנב'ענען, ער איז א לינקער, ער האט מיך קיינמאל נישט געפרעגט, און ווען ער פרעגט מיך וואלט איך מיט דיר מיטגעגאנגען, איך וואלט געמאכט זיכער אז דו האסט א מקווה ערב ראש השנה, א איד זאל נישט האבן א מקווה ערב ראש. השנה? פארוואס? ווייל איך בין געווען ביזי מיט מיין טאטן איך האב נישט געקענט אוועק גיין? עס איז דאך אזאלכע רשעים אלל אראונד ענד אראונד, און דאס אלעס מעג מען, עס קומען גראד די גוטע די גוט מאכערס, איך האב אמאל געפרעגט א רב דו ווייסט דאך דו טענה'סט פאלש עס איז אלעס שקר, וויאזוי נעמסטו דיר א העזה דאס צו טוהן? זאגט ער ליסן עס איז דאך נאר א פשרה עניוועי, זאג איך קענסט דאך זאגן בעסער ליסן עה מען מעג דאך היינט טוהן וואס מען וויל עניוועי ווייל עס איז דאך א מערכה וגובה דילאי, וואס הייסט אז עס איז א פשרה? אויב ס'איז א פשרה מעג מען זאגן ליגנט? איך האב אמאל געהאלטן א מש. גאלדשטיק, ס'איז געווען א איד וואס האט געבארגט פאר אן אנדערן א גרויסן סכום געלט, און יענער האט געהאלטן אז ער האט מורא ער וועט אים נישט באצאלן, ער האט אים געזאגט ער האט געלט, ס'איז נאר אן אינוועסטמענט און ער מוז האבן אויף ליקוויד קעש, זאגט יענער געב מיר א משכון, האט ער אים געגעבן גאלד וואס איז געווען ווערד דעם זעלבן סכום געלט, איז ער געקומען צו מיר דער איד, ער האט געזאגט אזוי, דיר טראסט איך, אן אנדערן טראסט איך נישט, און איך בין דעמאלטס געווען א גבאי צדקה ביי א גרויסע פירמע, און זיי האבן געהאט א סעיף, א סעיף אז מ'האט געקענט אריין. דערין, האט ער מיך געבעטן איך זאל אים האלטן דאס די די די גאלד פיסעס, און סוף געווען ס'געווען ביי די התאחדות הרבנים א דין תורה, און זיי האבן מיך אויך גערופן, ווייל איך בין דאך געווען דער וואס כ'האב געהאט די גאלד. בקיצור איז געווען אזוי, קודם איז געשטאנען אז ער האט געבארגט געלט אויף אַכצן פראצענט עיסקא, איז געגאנגען דער בלינדער זילבער און האט אנגעהויבן צו שרייען וואסערא רעכט איז א מענטש זאל בארגן אויף אַכצן פראצענט, האב איך מיר געעפנט מיין מויל, כ'האב געזאגט דאס זאלט איר רעדן ווען איר זאגט אייער שבת שובה דרשה, דאס האט יעצט גארנישט צו טון. ס'איז געווען א הלוואה, יענער האט באקומען דאס געלט, און ס'איז דא די גאלד. און איך האב דאך שוין געזען וואס דא גייט מיט די שקצים זיך, אז זיי וועלן נעבעך צונעמען דאס געלט פונעם מלוה. בין איך געגאנגען ווען ס'איז געווען א הפסקה, האב איך גענומען א קאר סערוויס אויף מאנהעטן, איך בין געגאנגען אין עמפייער סטעיט בילדינג, דארט איז געווען די באנק, און דארט האמיר געהאט דעם סעיף, איך האב גענומען דאס גאלד, און איך האב עס גראד צוריקגעגעבן פאר יענעם מענטש, ווייל איך האב דאך געוואוסט וואס דא איז געווען דער אמת. האב עס צוריק געגעבן פאר דעם מלוה. בקיצור, צוויי שעה שפעטער רופט מען מיך איך זאל זאגן מיין עדות'שאפט, זאג איך כ'האב נישט וואס צו זאגן עדות, ס'איז געווען אמאל א יונגל וואס איז אויסגעגאנגען מיט א מיידל זיבן יאר, פרעגט דאס מיידל מיין טייערער בחור ווי לאנג וועלן מיר זיך ארומשלעפן אזוי, זאגט ער כ'האב פֿערצן טעמים אויף וואס איך קען דיך נישט נעמען, זאגט זי לאמיר הערן, זאגט ער די ערשטע טעם איז כ'האב נישט קיין געלט, זאגט זי אויב אזוי דארפסטו נישט האבן די אנדערע דרײַצן טעמים, און שלעפ מיך נישט ארום זיבן יאר. גיי דיר געזונטערהייט, אן געלט וויל איך דיך עניוועי נישט נעמען. די זעלבע זאג איך פארן וועזן, איך האב שוין נישט די גאלד שטיקער, איך האב עס שוין צוריק געגעבן פארן מלוה, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, ווייל איך זע וואס עטס גייטס טון, גייטס צונעמען פון א מענטש געלט, האבן זיי אנגעהויבן ווער האט דיר געגעבן א רעכט, זאג איך אנטשולדיגט, איך האב מיט ענק נישט געמאכט קיין כתב, ס'איז געקומען צו מיר א איד, ער האט געזאגט ער וויל איך זאל אים אוועקלייגן גאלד, ער האט מורא עס צו האלטן, און איך האב א סעיף, און איך געב עס, איך האב עס אים צוריק געגעבן, איך ווייס באמת נישט, איך האב גארנישט מיטן גאנצן הלוואה, נישט מיטן לווה, נישט מיטן מלוה, מיט קיינעם, איך וויל יעצט ליקווידירן אלעס וואס איך האב אין סעיף, איך האב עס יענעם צוריק געגעבן, און שטעלטס ענק אלע אויפן קאפ, איר רוצחים רשעים גנבים גזלנים לוקחי שוחד, שעים אן דעם אלל. עניוועי, איז דאס וואס ר' מעכל האט מיר געזאגט, דאס אינגאנצן אפאר וואכן צוריק, וואס ער האט מיר געזאגט מסתם צוויי דריי חדשים צוריק, ס'האט מיך אזוי בארירט, קוים בין איך ארום געגאנגען מיט א שלעכט הארץ אויף אים, נאכדעם איך האב פארציילט די מעשה ברבים, הגם איך האב נישט געזאגט קיין ליגן, ווייל איך האב געזאגט איך האב אפגעקאלט דעם גבאי, און איך האב געזאגט וויאזוי ער הייסט, יעצט וויל איך נישט זאגן זיין נאמען ווייל ס'איז אויף סיכון, און ער האט מיר קלאר געזאגט אז אזוי האט ר' מעכל באפוילן, יעצט. אזא פנים טראגן אלע גבאים, מיט אלע כלל-טוערס, מיט אלע גוט מאכערס, זיי קענען זאגן ליגיונות, און יענער ווייסט אפילו נישט וואס מ'האט געזאגט אין זיין נאמען. איך האב געבויעט, ס'האט מיך געדויערט א יאר צייט צו בויען דעם מקווה אן און אף, כ'האב עס געוואלט מיט אזאלכע הידורים אז ס'איז דא א סופר וואס ער גייט יעדן טאג נאר אין דעם מקווה ווייל ס'איז א קוואל, ס'האט וואסער וואס ס'קומט ארויף מיט א לופט דרוק, און ער שרייבט תפילין און מזוזות, און איך בין אין אן צרה און א דילעמע, ווי נישט האב איך דען נישט א מקווה אין מאנהעטן? איך גיי נישט יעדן טאג אין מקווה, ס'איז בפרט נאך פאר ראש השנה, איך בין נאכנישט געווען אין ניו יארק, און אריינקומען אויף ניו יארק האב איך געהאלטן טאר איך נישט ווייל מיין טאטע איז געווען א חולה מסוכן. עניוועי, האב איך געזאגט פאר ר' מעכל אויב אזוי וויל זיך איך זאגן, ס'טוט מיר מורא'דיג וויי די הארץ אז מ'האט דאס געטון צווישן מיר און צווישן אייך, און איך וויל מיט דיר זיין ברבים אז די עסקנים און די גבאים זענען שקרנים, דאס זאג איך אויפן האטליין פאר יעדן, איר זאלט וויסן ר' מעכל טענה'ט אז מ'האט אים קיינמאל נישט געפרעגט, יעצט די אלטע כלל וואס איך האב, איך בין נאכנישט זיכער, רבנים זענען דאך ליגנערס פון קאפ ביז פיס, און איך גלייב אים דאס אויך נישט, נאר אזוי ווי ער האט נישט קיין סיבה צו זאגן א ליגן, און טאמער ס'איז אמת אז ער איז טאקע נישט געווען דער וואס האט עס געטון, איז במילא וויל איך נישט לאזן אויף אים אזא מין פלעק. און איך נעם אן אז וואס ער זאגט איז ריכטיג, אויסער אז ס'וועט קומען דער געוועזענער גבאי, דער וואס האט אים געוואלט יעצט בא'גבא'ן, וועט מיר זאגן ס'איז נישט אמת, דעמאלטס וועל איך מוזן ארויפלייגן אז איך ווייס נישט ווער דער ליגנער איז, און איך האב שוין גראד אפגעקאלט דעם געוועזענעם גבאי'ן און ער וויל נישט געבן קיין סטעיטמענט, עניוועי, איז לאמיר יעצט גיין ווייטער. ס'דא א מורא'דיגע ארגענעזעישאן, וואס די ארגענעזעישאן הייסט. קרבני, זאלסט אונז מקרב זיין. א מורא'דיגע ארגענעזעישן, ס'איז געמאכט צוריק צו ברענגען די טאטעס צו די קינדער, און די קינדער צו די טאטעס, ווייל באמת אז א מאן און א פרוי צו צושלאגן זיך, איז דאס וואס דער מאן האט משפיע געווען זרע, דאס איז ווייס, און וואס די פרוי האט געגעבן דעם רויטן זרע, אָן די צוויי זרע'ס וואלט קיין קינד נישט געקענט קומען, די טאטע געבט לובן, און די מאמע געבט אודם,

פעסטע רבי, יואלי לעבאוויטש איז אויך נעבעך א געליטענע נשמה א צובראכענע. ס'דא געווען א רשע מרושע אן עוכר ישראל שמואל פריד ער איז א שוואגער מיט ר' מעכל און ער איז א מחותן אויך האט אים צוגעגאנבעט א קינד ווייל קינדער האט ער וואוילע און אפאר האט ער נעבעך באגראבן ס'איז מחללי שבתים ס'איז אין משוגעים הייז און אזא עסקן שמואל פריד, לא קרא לא שנה, זיך ארום געריסן מיט יעדן, און דער שמואל פריד, אינטערעסאנט ער האט א ברודער וואס איז געזעסן אינעם נורסינג האום מיט זיין טאטן אויפן טויטן בעט אזוי ווי איך בין געזעסן מיט מיין טאטן, און איך בין אנגעקומען אביסל שפעט ווייל מיין טאטע איז צוריק געקומען פון שפיטאל פרייטאג, און ביז איך בין אראפגעקומען ביז כ'האב מיך צוגעגרייט צום שבת, אן קיין חילול שבת, און כ'בין אנגעקומען, מ'האט שוין געהאלטן אינמיטן די סעודה נאכן דאווענען, כ'האב נישט געקענט אוועקגיין פון מיין טאטן. איז ער געזעסען דער האט א ברודער איז אויכעט א טמא'נער יונג דער פריד האט א ברודער איך דענק נישט אויפן ערשטען וויאזוי ער הייסט און ער האט געגעסען און אזוי ווי איך בין אריין געקומען אין די עס זאל צו עסען וואס דאס איז געמאכט פאר יעדען געט ער זיך א הייב אויף ער זאגט לעבן מיר זאל ער נישט זיצען דאס האב איך אליין געזעהן דאס האב איך נישט געהערט דאס האב איך ממש געזעהן לעבן מיר זאל ער נישט זיצען. דו שייגעץ, דו הונט, דו רשע, דו זיצט מיט דיין טאטן אויף די לעצטע מינוט פון זיין לעבן און איך זיץ מיט מיין טאטן, יעצט איז די צייט צו פירן א רוגזה איך זאל יא זיצן לעבן דיר צו נישט, און איך בין נישט געזעסן לעבן אים, געזעסן נאך די ד' אמות, פארשטייסט, דאס זענען די חברה, רשעים ארורים, יעצט לאידך גיסא האט ער א ברודער אריה פריד וואס ער איז אין חברה קדישא, ער האט מיר געמאכט די פאנדעישאנס פון מיינע עלטערן, און ער האט געהערט אז איך האב געקויפט א קרקע אין ארץ ישראל און ער ווייסט די רבי לאזט נישט מ'זאל. פארן אויף ארץ ישראל, זאגט ער דו נארישער מענטש, דו קומסט צו מיר דא, איך פיר דא די גאנצע חברה קדישא'ס, אלע פיר איך דא, איך וואלט דיר ווען צוגעשטעלט דא א שיין פלאץ, ווייל איך האב ווען פארגעהאלטן דזשאו דיענדזשעלאו ליגט אויכעט אין מאנסי אין בית החיים, וואס ער. און מיך האט מען נישט געוואלט פארקויפן, שטעל דיר פאר, זאגט ער, איך וואלט דיר צוגעשטעלט, זאג איך אים, ארי איך האב נישט ליב וויי צו טון פאר מענטשן, כ'וועל דא ליגן לעבן איינעם און זיין עלטער אייניקל וועט געוואויר ווערן אז איך ליג דארטן און מ'האט אויף מיך געלייגט אמאל א חרם, ס'וועט נישט טויגן, כ'האב מיר געקויפט. געקויפט עקסטרע ד' אמות פון אלע זייטן, און כ'האב מיר געקויפט לעבן א וואנט וואס דאס איז אן אנדערע, על פי הלכה דאס איז אן אנדערע חלק אינגאנצן, איך וויל נישט יענעם וויי טון, איך ברויך נישט ענקערע טובות. עניוועי, איז דער יואלי לעבאוויטש איז אויכעט א געליטענער, און אלע צוועלף ברידער און שוועסטער זענען א געליטענער פון דעם שייגעץ שמואל פריד, ער איז געווען א מנוול, א רשע, אן עוכר ישראל. דער רשע שמואל פריד נאך ווען ער איז געווען א בחור איז געווען עפעס א בחור דער

שפעטער האט קאשוי רב געהייסן אז די צוויי זאלן גיין איבערבעטן דעם איד, אבער וואס וואלט געווען ווען ער שטארבט ווען? דאס איז שמואל פריד, ער האט אומגליקליך געמאכט דעם ר' מעכל לעבאוויטש פאר גארנישט, על לא דבר, כאטשיג ער איז געווען זיין שוואגער, שפעטער ווען ר' מעכל האט א שידוך געטון מיט דעם. איהלער'ס טאכטער האט דער שווער געפרעגט שמואל איך פארשטיי נישט, האסט מיר אלץ פארקויפט ער איז א שייגעץ און א מנוול און ער איז אן עוכר ישראל און ער איז כת ש"ץ, און פארוואס האט אים דער איהלער געמעגט נעמען? האט ער געטריבן זיין שווער אויכעט אין קבר אריין? דאס איז שמואל פריד! ער פלעגט שפילן לויער פאר ביידע צדדים ער איז געוואויר געווארן די טעקטיקס און נאכדעם האט ער זיך מקשר געווען מיט יענעם בורר, דאך א גארנישט א לאו לייף, עניוועי איז. ער האט צובראכן ר' מעכל פשוט ווייל ס'האט געהייסן ער וועט ווערן דיין ביי ר' מעכל די גרויסע דיינות וואס דארט איז דא, דערווייל האט ר' מעכל גענומען אן אנדערן פארן דיין, נישט אים, האט ער געזאגט איך וועל אים באגראבן, און גענומען א איד ווי ר' שלום לויפער, א אפגעהיטענער איד, א וואוילער איד, געגעבן צדקה, א גאנץ לעבן איז ער געווען ביזי מיט צדקה, איינמאל האט אים זיין ברודער שמעון לויפער, דער ליגט אויך אין צפת, דארט נישט ווייט פון ווי איך האב געקויפט קרקע, נאר נישט אין די ד' אמות, נאך ברויך מען אים אויך נישט אין די ד' אמות, ווייל ער איז געווען א סאטמארער, וועט מארגן קומען איינער אים דארטן אנקייען און זאגען נחום ראזנבערג, א נחום ראזנבערג ליגט נישט ביי די סאטמארער. עניוועי, איז געווען דער שמעון לאופער, האט אים געשיקט צוואנציג טויזנט דאלער בימים ההם, און דעמאלטס האט נאך אין וויליאמסבורג געקאסט א הויז פינף זעקס הונדערט דאלער, און ער האט אים געזאגט קויף דיר א הויז זיי דיך מסדר, בקיצור ער קומט ער קומט צום רעבן אויף ראש השנה זעהט ער ער האט נישט קיין הויז ער וואוינט ווידער אויף מארטין, פרעגט ער וואס איז דאס, זאגט ער מיין הויז האב איך געגעבן פארן רעבן צדקה. ס'געווען אידן וואס געווען אפגעהיטן בכל נפשם ובכל מאודם, איז געקומען דארטן דער שמואל פריד, האט אנגעדרייט דעם חשוב'ן איד ר' שלום לאופער, ער איז בכלל נישט געווען קיין סאטמארער, ער איז געווען א דזשיקובער פון דער היים, האט אים גוט משוגע געמאכט, און מ'האט ארויסגעגעבן בריוו, מ'האט אליין געזען ווי ר' מעכל האט אריינגעלייגט כמאכל בשפע. פערעס און ווי ער האט דאס געטוהן אזאלכע משוגעים געווען, אראפגענומען א משפחה פון די מעפ און געגאנגען איינער האט אים איבערגעבעטן? קיינער נישט! יעצט בעריש לויפער א זון פון שלום לויפער וואס ער איז געשטארבן זייער יונג גראדע האבן זיך חתונה געמאכט דאס יונגסטע זון איז יעדער געווארן צובראכן, צובראכן עי ס'דא א באשעפער וואס ער באצאלט ווער ווייסט צו ער איז נישט געווען דער וואס האט אנגעדרייט די גאנצע זאך? דאונט מיסאנדערסטענד די קאנצעפט, ס'איז מאריך אף, ס'איז א קרעדיט קארד, און נאכדעם איז גבי דיליה יעצט איך בין נישט אין הימל, איך זאג נישט אז דאס איז פאר דעם געשען צו פאר יענעם, איך זאג נאר איין זאך, בין אדם לחבירו קען מען נישט ארויסקריכן, שמואל פריד האט זיך חתונה געמאכט די קינדער אין ארץ ישראל, ער האט געטון שוואכע שידוכים, ער האט איין טאכטער זי איז אזא שיקסע, זי איז געווען אינוואלווד מיט די פרשה פון מייזעלס מיט די מיידלעך וואס מען האט נעבעך מאלעסטעט און מייזעלס, מיילעך מייזעלס עטס געדענקטס די פרשה און זי איז געלאפן צום בית דין זי האט טעסטיפייד האט דעמאלטס די בית דין געזאגט איר זאגן דאזענט מין עניטינג דאס איז שמואל פריד'ס טאכטער יעצט דער יואלי שרייט אז זעכצן יאר האט מען אים נישט צוגעלאזט צו זיין טאטן און ער רעדט זיך אויס די הארץ ווי נאך זעכצן יאר איז ער צוריק געקומען צו זיין טאטן קריגן א ברכה פון זיין טאטן און ס'איז געווען א מעשה מען האט איינעם מען האט אים גענומען ער זאל זיין א בדחן אויף א חתונה. חתונה, און מען האט אים געזאגט דעם טאטן זאלסטו נישט אויסרופן, ווייל ס'איז עפעס א גט, די זון לעבט נישט גוט מיטן טאטן, דער טאטע לעבט נישט גוט מיטן זון, האט ער געזאגט אזוי, אויף נישט אויסצורופן דעם טאטן בין איך נישט דער בדחן, זאגט מען ניין מען קען נישט מען גייט, זאגט ער איז זוך אן אנדערן, נאו פראבלעם, מען קען נישט ס'איז שוין צוויי טאג צו די חתונה, ס'איז פארפאלן, איך וועל עס נישט טון, און דער סוף איז געווען די אלע עסקנים זענען געזעסן מיט בלוטיגע אויגן, מען האט אים אנגעזאגט וויפיל שבחים ער מעג זאגן און וויפיל נישט, אבער סוף כל סוף האט דער טאטע באצאלט די חתונה, הער וואס דא טוט זיך, ימח שמו וזכרו איז די אלע. עסקנים, זיי האלטן אויף משיח'ן, עניוועי, דער סוף איז געווען ער האט אויסגערופן דעם טאטן, מ'האט געמאכט א שנעלן מצוה טאנץ און פארטיג, ווען ס'איז געקומען אויסצורופן דעם חתן כלה האט ער געזאגט זייער הארציגע ווערטער, קודם האט ער געזאגט אז יעדער איד בעט ביי די חופה אז זאלן האבן שלום בית און זאלן זיך עלטערן אין פריידן און קענען חתונה מאכן די קינדער, סאו בעסיקלי דעם חתן'ס זיידע און דעם כלה'ס זיידע האט זיך דאס אויך געבעטן. און נאכדעם האט ער געזאגט נאך א טיפער ווארט, ער שטייט גראדע פונעם קדושת לוי, פארוואס וויינט א חתן ביי די חתונה? ווייל די קינדער פון יענע וועלט, מען זאגט זיי, ביי דעם גייסטו געבוירן ווערן, מען ווייזט זיי, קומען זיי, בעטן די עלטערן, אז די עלטערן זאלן וויסן, אז זיי זאלן תשובה טון און זאלן זיך אויסבעטן, זאלן לעבן באהבה ואחווה שלום ורעות, פארוואס? ווייל זיי ווילן האבן א העפי האום. ס'איז א מורא'דיגע, עס שטייט אין קדושת לוי, אבער ס'איז מורא'דיג אז ער האט דאס געזאגט, און ווען מ'האט אויפגערופן דעם חתן און מ'האט אים געזאגט די ווערטער, איז נארמאל דארף ער צוגיין צו די כלה און ער דארף טאנצן אשת חיל, ער איז צוגעגאנגען צו זיין טאטן וואס ער איז געזעסן אבל וחפוי ראש צום סוף פון די זאל, און ער איז ארויפגעפאלן אויף אים און האט אים געזאגט, טאטי די קומסט מיט מיר טאנצן, דאס וואס איך האב נישט געהאט מיט דיר קיין שייכות איז ווייל די רשעים די עסקנים האבן נישט געלאזט זיי זיצן דא אלע ימח שמם פון די שקצים, און ער איז געלאפן און גערופן דעם טאטן, און ער האט געטאנצט מיטן טאטן א לאנגע צייט, און ער איז ארויף געפאלן אויף זיין קאפ ער און ער אויף זיין שאלדער, און זיי האבן אזוי געטאנצט. געזאגט אז אלע עסקנים זענען בלינד געווארן ונלאו מצרים לשתות, זיי האבן עס נישט געקענט צוריק צוקוקן, זייער האראוואניע פון די אלע יארן איז געגאנגען אין דר'ערד, און נאכדעם איז ער צוגעגאנגען צו די כלה און ער האט געזאגט די כלה יעצט גיי איך טאנצן מיט דיר, ס'איז געווען אזא א הויעכע מאמענט ס'איז אנבעליוועבל, און ער זאגט. אז א טאג שפעטער קאלט אים דער טאטע פונעם חתן אן, און ער זאגט אים דאקטער לעבאוויטש, זאגט ער, איך בין נישט קיין דאקטער, איך בין דיין בדחן. זאגט ער, האסט געטון מער ווי בדחנות, האסט צוריק געברענגט מיין זון צו מיר, און ער רופט מיך, און ס'איז געווארן א נייע וועלט. סאו ווער טוט די אלע זאכן באמת? נאר די רשעים די עסקנים. כ'האב געהערט, יעצט איז געווען א. צאמקונפט אין ארץ ישראל ביי די מוסד וואס הייסט שופר שופר, דאס איז דער באקאנטער מוסר זאגער אמנון יצחק, למעשה פרעגט אים איינער וויאזוי טרויסטו דיך נישט צו טשעפען מיט עובדיה יוסף איז דאך געווען א גאון הגאונים און א וואוילער מענטש און אלעס, זאגט ער ווייל איך האב אליין געהערט אויפן טעלעפאן ווי איך האב געזאגט איך וויל רעדן מיט עובדיה יוסף מיט אפאר יאר צוריק איז געגאנגען די גבאים און זיי האבן געזאגט פאר עובדיה'ן הוא לא רוצה לדבר איתך. אפאר מאל האט ער זיך זייער אויפגערעגט עובדיה ער וויל נישט מיט מיר רעדן וואס איז דאך א סמארקאטש נאך א אינגע צוציק זאגט ער ער האט אליין געהערט ווי די גבאים געבן איבער אז ער וויל מיט דיר נישט רעדן כאטשיג ער האט געשריגן איך וויל רעדן מיט עובדיה'ן אליינס און אזוי געווען די מעשה מיט חרמות אויף די חסידים און אזוי געווען די אלע היסטארי זאכן וואס איז געווען איז געווען געמאכט מיט א טוירד פארטי מיט א שייגעץ'טי. וועט איינער פרעגן וואס איז מיט מאלעסטעישן, וועל איך ענק זאגן, די וואך אליין האב איך באקומען צוויי טעלעפאן קאלס פון צוויי מנהלים פון ישיבות אז זיי זענען חזירים. פרעג איך דעם יונגל ער האט דיך געטשעפעט? ניין ער האט געטשעפעט מיין חבר. זאג איך דעמאלטס זאל דיין חבר קאלן ווייל דאס קען זיין ס'א פעיק. אונז זעמער מברר יעדע זאך. נאר עם כל זה קען זיך נאך אלץ מאכן. וויאזוי זאגט מען משיח צדקך אמר לפניך שגיאות מי יבין מנסתרות נקני. יעצט דאס איז אז ס'גייט דורך א טוירד פארטי, אוודאי דו רעדסט מיטן וויקטעם אליינס איז עס אנדערש, ווייל ביז מ'פארשט אים אויס און מ'זעהט ס'איז אמת איז אלעס איז אלעס בצדק אז ס'איז אמת, אבער על כל פנים רבותי זאלט וויסן די וויכטיגסטע זאך איז יעצט שובבים בין אדם לחבירו און דאס איז א זאך וואס אונז האמיר זייער אסאך געזינדיגט, כ'ווייס נישט צו אין די אלע יאהרן איז געווען אזא קליינע ראציגע קהילה ווי סאטמאר א גארנישט א ס'האט זיך אנגעהויבן מיט גארנישט. אזוי מצער געווען אלע צדיקי הדור און צדיקי יסודי עולם, און יעדן ערליכן איד, און יעדער מענטש וואס האט געוואלט עפעס טון פאר אידישקייט, א שמואל פריד געהער אויך צו די סאטמארע שקצים, צו די כלבים, גענומען א מענטש און צובראכן אים פאר גארנישט, ווייל זיי האבן מורא געהאט אז ער וועט איבערוואקסן דעם סאטמאר רב, אזא בהמה זענט עטץ, עטץ האלטס אז סאטמאר רב איז א גלייך מיט מעכל לעבאוויטש, כ'האב אזוי געלאכט. כ'בין געווען אין ישיבה דעמאלטס ווען ס'איז געווען זיין פרשה, האט ר' בנציון יוסף געזאגט, איינער האט זיך אנגערופן, ער איז כת שץ, ער וועט אומברענגען כלל ישראל, האט בנציון יוסף געזאגט, כת שץ איז ער? ווייסט ווער כת שץ איז געווען? קוק אין ציצית נובל צבי, ער האט געקענט שס און פוסקים, אלע ספרי קבלה, נאכדעם ווען ער האט זיך גע'טובל'ט אין די מקווה פרייטאג נאכמיטאג, איז ארויס פון זיין זיין גוף א ריח גן עדן, דער ער איז כת שץ איז ער? כת שץ איז א טיטל, עניוועי, און אונז האמיר יעדן געזאגט, ער איז כת שץ! נחום ראזנבערג איז א מנוול? ווער זענט עטץ? וואס זענט עטץ? עטץ א באנטש אוו דרעטליגערס מיט גנבים גזלנים. עניוועי רבותי איך לייג דא ארויף דעם יואל'ין און איך האב עס אליין שוין געהערט צען מאל און איך וויין יעדעס מאל ווען איך הער עס ווייל איך ווייס דאך וואס גייט פאר דא אין די שטאט מען באקלאגט זיך דאך צו מיר און טשיילד מאלעסטעישן האט אויך מיט דעם צוטון. וואס איז נישט דא צו וועם צו רעדן. און אזויפיל קען איך ענק זאגן, כ'האב יעצט אויפגעהערט צו זאגן קדיש נאך מיין מאמע'ן, כ'האב גענומען א קאר, כ'בין ארויסגעפארן, און ער זאגט אז אפילו פאר עלטערן וואס זענען שוין נישט דא זאל מען גיין זאגן מאמי איי לאוו יו און דעטס עקזעקטלי וואט איי דיד, שכוח יואלי, שכוח, כ'האב געזאגט מיין מאמע מאמי איי לאוו יו, קען זיין כ'האב דיר עס קיינמאל נישט געזאגט ביים לעבן, זאג איך עס דיר יעצט און כ'בין זיכער אז דו הערסט עס. ס'איז געווען אמאל א פרוי וואס האט געהאט א שווערע האוסהאלד און מ'האט קיינמאל נישט אפרישיעט איר ארבעט, איינמאל האט איר א סייקייטריסט געזאגט מ'קויפט א קעסקעט, ביסט געשטארבן און פארטיג. מ'מאכט די לוויה און מ'וויינט און יעדעס קינד זאגט מאמי איף אנלי יו קען היער וואט איי העוו טו טעל יו, איי לאוו יו מאמי איים סאו סארי פאר וואט איי דיד, מאמי אהער מאמי אהין, געט די מאמע א עפן אויף דעם ארון און זי זאגט ווייסטו וואס? קום איך גיי יעצט מיט ענק אהיים, איך וויל זעהן צו איף יו ריעלי לאוו מי, איף יו גאנע ליסען טו מי און סאו פארט און סאו אן. אמאל איז עס גוט אז מ'קען נאך דערלעבן עס צו זאגן זיי ביים לעבצייט, באט אויב מ'קען נישט, יואלי, איי ריעלי עדמייער יו, איי דיד וואט יו סעד דעט איי טאלד מיי מאדער ענד מיי פאדער דעט איי לאוו דעם, ענד איף איי עווער מיסד טו טעל אים דעט, זאג איך עס ענק יעצט. און איך גיי זאגן פאר די גאנצע גאס ווער ס'האט נאך א טאטן און ס'האט נאך א מאמען, גייטס אהיים און זאגטס צו מאמי דיער איי דו לאוו יו, איווען איי דאנט אלוועיס שאו איט, און די זעלבע פארן טאטן זאלט עטץ זאגן. און מיט דעם וועל איך אויך געהאלפן ווערן, כאטש איך האב עס קיינמאל נישט געזאגט פאר זיי ביקאז מ'האט אונז נישט אויסגעלערנט אז מ'דארף עס זאגן, באט כדאי בזיון וקצף. און אזוי ווי יואלי זאגט אז פון דעם עט ארויס קומען אהבת השם אויכעט ווייל מען רעדט איין די בחורים וואס זיי דרייען זיך אין די גאס דער אייבישטער האט דיך נישט ליב דער אייבישטער ברויך דיך נישט דו ביסט שוין עניוועי זינדיג דו האסט שוין דאס געטוהן דו האסט יענץ געטוהן ניין ס'איז נישט אמת פונקט אזוי ווי מען רעדט אריין אז דיין טאטע האט דיך נישט ליב און דיין מאמע האט דיך נישט ליב רעדט מען דיר איין אז דער אייבישטער האט דיך אויך נישט ליב וואס ער איז דער אמת'ער טאטע פון יעדן. ער איז דיין טאטענס טאטע און דיין מאמעס טאטע, דער אייבערשטער האט אונז אזוי ליב, יעדע קלייניקייט וואס מען טוט אינעם היינטיגן דור איז אזוי ווי אמאל צדיקים האבן געטון גרויסע זאכן, דער אר"י הקדוש זאגט, דער רבי חיים וויטאל זאגט דעם אר"י הקדוש, איך בין געקומען אין אזא עולם השפל און אין אזא שלעכטע צייט, זאגט אים דער אר"י הקדוש, גלייב מיר, ווען דו טוסט היינט א מצוה איז עס גרעסער ווי די תנאים און די אמוראים האבן עס געטון, און שטעל דיר נאך פאר דאס איז געווען בימיו און וואס איז בימינו. און מען דארף זען די אלע בחורים וואס זענען נושרים וואס זענען ארויסגעפאלן פונעם סיסטעם, ס'איז געשען וואס ס'איז געשען, באט יו סטיל העוו סאמבאדי דעט לאווס יו און דאס איז דער אייבערשטער, ענד טורן בעק, דער אייבערשטער נעמט דיך צוריק, דאס איז די גוטע זאך פונעם אייבערשטן אז ער נעמט יעדן איינעם צוריק, פאר מנשה האט ער אויסגעשניטן א באהאלטענעם טונעל אונטערן כסא הכבוד זיינע תפילות זאלן אריינקומען, ווייל די מקטריגים האבן געזאגט א מענטש וואס האט אזויפיל צאמגעזינדיגט, וגם דם הרבה שפך מנשה, ער האט אויס געגאסן בלוט, אים מוזטו מקרב זיין, האט דער אייבערשטער געזאגט, פאר כ'האב באשאפן די וועלט האב איך באשאפן תשובה, ווייל כ'האב געוואוסט אז אן תשובה קען די וועלט נישט האבן א קיום, דער אייבערשטער זאל העלפן זאל מען זיך זוכה זיין מקדש און מטהר זיין דעם שובבים, און זאגן פאר די עלטערן כ'האב זיך ליב, איי לאוו יו, און זאגן פאר די קינדערלעך דיינע אויכעט איי לאוו יו.

און אין דעם זכות וועט זיין והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם און אליהו הנביא וועט קומען מבשר זיין די גאולה במהרה בימינו אמן. יעצט לייג איך ארויף יואלי לעבאוויטש פעסטער רב'ס שיינעם ניגון און איך וויל יעדער זאל עס הערן און איך בעט ענק א טובה ביפאר יו ליסן טו איט טעיק א פיו נעפקינס ביקאוז יו וויל דעפענעטלי ניד איט זייט'ס געזונט.

ס'איז א מישמאש מיט אהין, מיט אהער און אים גייסטו נישט אויסרופן? זאג איך וואס? מיך קען מען דאס נישט איינרעדן? זאג איך איך פארשטיי נישט וואס דו זאגסט איך מוז אים אויסרופן? זאגט ער ניין די קינד האט אזוי פיינט זיין טאטע.

זאג איך אים ניין דאס איז נאר ווייל ס'איז א זאך פון זיין א מענטש, אויב ווילסטו איך זאל זיין די בדחן ביי די חתונה גיב מיך די אינפארמעישן אויפן טאטן און לאמיך אים אויסרופן, זאגט ער יו נאו וואט רוף אים אויס ווייל ווי נישט ווי ער צאלט אויס די גאנצע חתונה.